רבותי ס'איז ערב שבת משפטים, כ'וועל נאר בקיצור משלים זיין דעם בהמשך צו וואס אונז האבן געלערנט די לעצטע פאר וואכן. דער אריזל איז מסביר, ס'איז א קשיא וואס מענטשן קענען פרעגן סאמטיימס, אז מ'רעדט אז שובבים האט צו טון מיט יציאת מצרים, מיט מתקן זיין די חטא וואס איז גורם צו יציאת מצרים, צו גלות מצרים, דורך דורך די עבודה פון די גאולה, און מען קען פארשטיין אז עס איז ממשיך ביז יתרו וואס דאס איז די מטרה פון יציאת מצרים, ווי אסאך מפרשים זענען מסביר. אבער וואס קומט אריין פרשת משפטים? משפטים איז לכאורה הלכות, משפטים, בעיקר חושן משפט בין אדם לחבירו, וואס האט עס צו טון מיט די שמועס וואס די ארי הקדוש איז מסביר אז עיקר תלוי אין חטא פון זרע לבטלה. האט נישט קיין שייכות וואס דאס איז די חטא פון אדם הראשון, דאס איז די נשמות וואס זענען געווען אין מצרים, ס'איז אלץ זייער פיין, אבער וואס האט עס מיט משפטים? און די אריזל האט נישט פארגעסן וועגן די שאלה, פארשטייט זיך ס'איז נישט אזא גרויסע שאלה, פאר ווער ס'פארשטייט, און די ארי הקדוש זאגט עס אליינס, ווער ס'פארשטייט די סדר הפרשיות, ווער ס'לערנט סיי על פי פשט, יעדע יעדע מהלך איז מסכים, אז בעצם פרשת משפטים איז א חלק פון די פרשיות פון מתן תורה. אויב מען וויל צעטיילן ספר שמות אויף חלקים, מען זען אז ס'דא די פרשיות פון יציאת מצרים לאמיר זאגן ביז בשלח, נאכדעם איז דא וואס איז דער מיטן די מעשה מלחמת עמלק פון רפידים, נישט קלאר ווי עס אריינצולייגן, נאכדעם איז דא די פרשה פון מתן תורה פון ווען מען קומט אן צו סיני, אין פרשת יתרו. ביז ווי ענדיגט זיך די פרשיות פון מתן תורה זיכער ביז סוף פרשת משפטים וואס דעמאלטס גייט ארויף משה רבינו אין אין די בארג נאכדעם איז די מעשה פון די פון די עגל ווען ער קומט אראפ און די פרשיות פון די משכן דאס זענען די פרשיות פון ספר שמות באופן כללי איז קלאר אז משפטים געהערט צו די ענין פון מתן תורה, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי עס איז דא בקיצור די מתן תורה די עשרת הדיברות איז דא באריכות דאס שטייט שוין אין מדרשים אז פרשת משפטים איז אין א געוויסע זין א פירוש מער באריכות מער באופן מפורט אויף די עשרת הדיברות און שפעטער איז מען כורת ברית אויף דעם קען זיין פאר מתן תורה נאך מתן תורה מחלוקת אין שוין אין חזל און די מפרשים וויאזוי צו ליינען די סדר הדברים אבער עס איז זיכער אז פרשת משפטים איז אזוי שטארק א חלק פון די ענין פון מתן תורה אזוי ווי די פרשת יתרו אזוי ווי די עשרת הדיברות. אקעי, ועם כל זה, דארף מען טאקע פארשטיין, סאו, וואס איז די רילעישאנשיפ צווישן די זאכן? די די אריזל גייט באמת מיט די מהלך, דאס איז איין איין שיטה אין חזל, אז פרשת משפטים איז געווען פאר מתן תורה. דאס הייסט דאס אלץ וואס לערנען פרשת משפטים, דאס איז בעצם די דברי ה', די משפטים וואס מען האט פארגעלייגט פאר די אידן נאך פאר מתן תורה, און אויף דעם האט מען געזאגט נעשה ונשמע, און דעמאלטס ביום השביעי איז געווען מעמד הר סיני ביום השביעי לסיון. וויאזוי פארשטייט מען דאס? און דער אריזל מסביר אז אלס גייט צוריק צו די ענין פון חטא אדם הראשון און צו חטא אדם הראשון אונז האבן געזאגט אז חטא עץ הדעת דא באופן האבן גערעדט וועגן די חטא פון די ק ל שנה פון עוון קרי אבער באמת האט צו טון מיט די גאנצע תיקון פון חטא אדם הראשון דאס הייסט אנדערע ווערטער אונז האבן שוין מסביר געווען באריכות אין שיעורים אויף פסח חטא אדם הראשון איז א וועג פון זאגן דא אז די נושא איז נישט א מעשה פון יציאת מצרים, ס'דא א זאך וואס הייסט מענטש, דער מענטש קומט מיט חסרונות, און אדם הראשון, סיי מיט זיינע מעלות, סיי מיט זיינע חסרונות גיבט ארויס וואס ס'מיינט די פראבלעם פון זיין א מענטש, האדם, דער מין האדם, און די, אבער די, וואס מיינט א איד? א איד איז איינער וואס עמדו רגליו בהר סיני, א איד איז איינער וואס שעמדו ישראל על הר סיני, פסקה זוהמתם, ס'איז די זוהמה פון חטא אדם הראשון איז אוועק געגאנגען, סאו די ווארט, די תכלית, דאס איז מצב הכי שלם פון זיין א איד, וואס מיינט צו זאגן זיין א מענטש וואס ליידט נישט פון די חסרונות פון די עוולות פון די מחלות פון אדם הראשון, דאס איז טייטש מעמד הר סיני, דאס איז די טייטש מתן תורה, דאס מיינט מתן תורה, פארשטייט זיך מתן תורה מיינט אז דא א תורה די אלע זאכן, אבער דאס איז די עיקר ווארט פון מתן תורה לויט די שמועס וואס אונז רעדן. שטייט זיך נאכדעם איז מען געפאלן צו די עגל און שוין צוריק נאך א ריפיעט פון די חטא און אזוי ווייטער יעצט אזוי וואס איז אדם הראשון'ס פראבלעם מיר האבן גערעדט וועגן איין פראבלעם אבער די אמת די אריזל זאגט ס'דא אסאך זייער אסאך פראבלעמס וואס אדם הראשון האט געהאט ער זאגט באופן כללי א שטיקל אינטערעסאנטע דרוש אז אזוי ווי אונז לערנען אז ס'דא זיבן מצוות שבע מצוות בני נח אלע פון זיי דרש'נט מען מער ווייניגער פון די פסוק ויצו ה' אלקים על האדם דאס הייסט דער ציווי נישט צו עסן עץ הדעת על פי דרש על פי בעומק איז דאס כולל ז' מצוות בני נח, אנדערע ווערט אלע מיני זאכן וואס מאכט א מענטש פאר א אדם השלם און אלע מיני וועגן וואס מען איז עובר אויף דעם ווערט מען אויס. עס איז דא די ענין פון די מוציא זרע לבטלה נישט פון ז' מצוות בני נח, ס'איז זייער אינטערעסאנט ווי עס פירט אריין בכלל, אפשר האט עס צו טון מיט די די שורש פון זנות, ניאוף באופן הכי רחב, קען זיין נאך א שמועס פאר א צווייטע מאל. אבער דער אריז ל זאגט אז חוץ פון דעם האט אדם הראשון געטוהן אלע ז' מצוות האט ער עובר געווען. דאס שטייט א זוהר, א מדרש איך ווייס נישט קלאר אויב ס'שטייט אבער אזוי איז אזוי לערנט ער פשט. און איינע פון די ז' מצוות בני נח איז לא תגזול גניבה טאר נישט גנב'נען. נאך איינער פון די ז' מצוות איז דינים מ'דארף מאכן בתי דינים סדרי דין איך וויל רעדן אביסל וועגן די חילוק פון די צוויי פון די צוויי זאכן זענען זיי קאנעקטעד אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך און אדם הראשון האט עובר געווען אויף לא תגזול ווען האט ער עובר געווען אויף לא תגזול ער האט געגעסן א בוים וואס באלאנגט נישט פאר אים ס'איז דער אייבערשטער'ס בוים אז דער אייבערשטער לאזט מעג ער אז דער אייבערשטער לאזט נישט עובר געווען אויף לא תגזול און ווי עס שטייט איינער עסט אן א ברכה איז ער א גזלן און יא איינער עסט אן רשות איז נהנה מן העולם הזה בלי רשות הייסט ער א גזילה סאו דאס איז די שורש הגזילה וואס איז די שורש חטא שרשי אין די בריאה, פאר דעם די גלגול פון אדם הראשון וואס איז אפשר די אנשי סדום, און בעיקר אנשי סדום'ס חטא איז געווען זיי האבן נישט געהאט קיין דינים, אבער אפשר אויך גזל, על כל פנים די המשך פון די נשמות מען האט אלעמאל כסדר אויך געטוהן די עוון די חטא פון גזילה. און זעכער דארף מען מתקן זיין. איז מילא זאגט די אריזל, זייער גוט, דא צוויי זאכן דינים, מען זאגט דינים מיינט גזילה מיינט אז איך פערזענליך טאר נישט גנב'ענען, און דינים מיינט אז עס דארף זיין א דזשאסטיס סיסטעם, יא עס דארף זיין א סיסטעם מיט געוויסע הלכות, געוויסע כללים, ס'זאל זיין א שופט, א שוטר וואס נעמט קעיר אויב מען האט גע'גנב'עט נעמט ער עס צוריק וכדומה. איז זאגט די אריזל אז וועגן דעם פאר מתן תורה, עס שטייט שבת שבת ודינים במרה איפקוד, יתרו איז געקומען פאר מתן תורה לויט אסאך מפרשים, און אויסגעשטעלט דינים, און דער אריזל האט א גאנצע הסבר פארוואס דווקא יתרו און נישט משה, און אזוי אויך פרשת משפטים וואס איז עוסק זייער אסאך אין די הרחבה פון די איסור לא תגזול, מקיים זיין די איסור, מקבל זיין אויף עצמם, יא, הגם נישט שייך אפשר בפועל ממש, אבער מקבל זיין אויף זיך בתור לימוד התורה בתור קבלת התורה, יא נעשה ונשמע מען זאגט אז זיי גייען נישט גנב'נען, מיט דעם האט מען פיינעלי מתקן געווען די אלע חסרונות וואס איז געווען ביי אדם הראשון, וואס אויף דעם זענען זיי געווען אין מצרים, ממילא קען מען שוין גיין ווייטער צו מתן תורה, אין אנדערע ווערטער מתן תורה איז. דארף מען שוין זיין נאכדעם, נאכדעם וואס מען גנב'ט נישט. איי געט איט? דאס איז די, דאס איז די טייטש פון ארי הקדוש. כ'וויל נאר איין ווארט זאגן צו מסביר זיין די, די נקודה. אה, און די אריזל זאגט, יעצט וואס, אז וואס מיינט, וואס איז די ערשטע מצוה אין פרשת משפטים? זייער שיין, די ערשטע מצוה איז, אז א מענטש האט זיך גע'גנב'עט, ונמכר בגניבתו, און איז ער געווארן א עבד,

און פארוואס א גנב ווערט א ווערט א עבד דא דא א דבר שרשי א גנב איז אזא סארט מענטש וואס ער כאפט נישט וואס איז זיינס עס האט נישט ער איז נישט קיין שמח בחלקו ווייסט נישט וואס מיינט אז עס איז מיינס עפעס ער טראכט אזוי ווי שלך שלי שלי שלך ער איז אינגאנצן קאנפיוזד ער איז דאך א גנב ער נעמט צו יענעמס יענעמס איז אויך מיינס אדער בעצם אז איינער נעמט יענעמס וואס איז זיינס מאכט כאפט ער נישט אז וואס איז זיינס איז זיינס פאר דעם דער עונש וואס אויף דעם גנב'ענען איז ער ווערט א ווערט א עבד וואס איז א עבד א עבד איז א מענטש וואס באלאנגט נישט פאר זיך אליינס און לפי גדרים עבד עברי עבד כנעני ער באלאנגט נישט פאר זיך אליינס ער באלאנגט פאר זיין באלעבאס הייסט די פארשטייסט נישט צו וועמען די באלאנגסט טאקע עסט נישט עסטו נישט באלאנגען די פארשטייסט נישט וואס מיינט באלאנגען פאר דיך די ביסט נישט ביסט פוגם כאילו האסט נישט קיין הבנה קיין הכרה וואס מיינט באלאנגען וואס איז בעלות וואס איז קנין וואס איז מיינס עסט טאקע פארלירן איז אזוי ווי מידה כנגד מידה דאס איז ממש די זאך פון עבדות אזוי ווי אונז רעדן אלעס אלעס אלעס דאך מידה כנגד מידה אלעמאל מיינט די די עונשים די פראבלעם וואס קומט אויף א מענטש איז ער זיך אליינס גורם הייסט אז מען זעט אז א פאלק אדער א מענטש איז א עבד פאר א צווייטע איז די פשט אז זיי ווייסן נישט בעצם וואס זיי זענען זיי פארשטייען נישט וואס איז זייערס ווי זיי באלאנגען און וועגן דעם זענען זיי עבדים, דען אַ גרויסער חלק, אַז מע רעדט אויפֿן רוחני. דער רוחניותדיקער חלק פֿון דער גאולה, דער פּסיכאָלאָגישער חלק פֿון דער גאולה איז בשעת, אַז די ייִדן פֿאַרשטייען ווער זיי זענען, אַז אויב מע זאָגט עבֿדי ה', אַשר הוצאתיך פֿון ארץ-מצרים, ולא עבֿדים לעבֿדים, ווער ס'האָט אַ גוטע אויער, הערט דאָס, ממילא איז ער אויס עבֿד. אוקיי, נאָך דעם, אַז ער איז אויס עבֿד אין זײַן נשמה, קען ער אַרויסגיין דורך דער חלק הגופֿנית דערפֿון. אָבער דאָס איז די, די, די זאַך, פֿון דעם איז גניבה, איז ממש דער הפֿך, אַ גנבֿ איז אַ עבֿד. א גנב איז איינער וואס איז נישט באלאנגט נישט פאר זיך ממילא באלאנגט ער פאר א צווייטן ס'איז ממש זייער ענליך צו וואס אונז האבן געלערנט וועגן די ניצוצות הקדושה וואס ווערן פארכאפט יא וואס ווערט ער פארכאפט ווייל ער האט ס'האט ס'איז דא עפעס ס'איז דא עפעס וועליובעל יא ס'איז דא כח החשק כח הרצון כח החכמה עפעס א פאטענשעל אבער ער ווייסט נישט פאר וועם ער באלאנגט ער איז כביכול נישט מכיר את אביו יא אזוי ווי ער ווייסט נישט ווער ער איז ממילא וואס פארכאפט אים אז ער איז הפקר איז ווער ס' ווער ס' ווער ס'האט יא עפעס א בעניפיט דערפון וועט עס כאפן. יעצט זענען דא באמת צוויי צוויי אנדערע לעוועלס פון דעם ס'הייסט די כלל און די פרט. הייסט די כלל איז אז אלע מענטשן זענען כביכול עבדים צו די מלך צו די שופט וואס איז דא אין זייער מדינה אין זייער אין זייער סאסייעטי, און די פרט איז אויב דו ביסט אליינס א גנב יא, סאו דאס איז די רילעישאן די כלל זענען געווען עבדים לפרעה, און יעצט ווערן זיי עבדים פאר משה, פאר דער אייבערשטער, דארפן זיי אוועקשטעלן דינים, דאס איז די זאך וואס הייסט דינים, יא, דינים, דאס איז דער חטא פון סדום, למשל סדום איז לאו דווקא אז זיי זענען געווען גנבים, אבער זיי האבן געהאט א פאלשע דזשאסטיס סיסטעם, זייער סאסייעטי האט נישט געארבעט, האט נישט פארשטאנען מבחין צו זיין וואס באלאנגט פאר וועמען, און ממילא איז דא דיני סדום וואס האבן זיך זייערע כללים לפי זייערע רשעות, לפי זייערע קרומע, קרומע, קרומע צדק, קרומע דזשאסטיס. און כנגד דעם האט יתרו געדארפט געדארפט מאכן פרשת משפט פרשת יתרו בעצם וואס איז דאס די בעיקר אויף די אויף די זאך דאס איז א זייער א שווערע זאך פאר א יחיד צו טראכטן וועגן און ס'האט ס'איז די שורש פון די זאך אבער איך וויל רעדן מער פון די פון די יחיד פאר די יחיד איז לא תגזול דער לא תגנוב איז די שורש פון אלע גאנץ חושן משפט יא נעם ווייל וואס באלאנגט פאר דיך און וואס באלאנגט פאר יענעם נאכדעם איז די כללים די כלל איז דעסייד וואס מיינט באלאנגט פאר זיך ווי לאנג ווי גרויס איז וואס זאכן איז ברשות א מענטש איז שליט ווי פונקטליך זענען די גדרים צווישן מיך און מיין חבר דאס זענען שוין זאכן וואס איך דעסייד נישט אבער וואס איך דעסייד איז וואס באלאנגט פאר מיר און ווען איך בין קאנפיוזד און איך לאז א צווייטן דעסיידן וואס באלאנגט פאר מיר דעמאלטס בין איך א עבד דעמאלטס לעב איך בעבדות ווייס איך נישט איך וויל ארויסגיין וכו' וואס דאס מיינט אין אונזער אין אונזער המשך צו אונזער שמועס איז אז א גרויסע חלק פון די אלע סארט פראבלעמען אלע מיני מעביר זרעו למולך וואס זענען דא וואס זענען אלע מיני קליפות וואס לאקערן אויף די אויף די נשמות וואס האבן נישט וואס כאילו ער האט נישט קיין בעלעבאס האט צו טון מיט דעם ווייל די טאטע איז א גנב ווייל די אמת'דיגע טאטע איז כביכול א גנב וואס הייסט וואס הייסט די אמת'דיגע טאטע וואס הייסט די אמת'דיגע טאטע איז א גנב הייסט ער ווייסט נישט וואס מיינט א עפעס וואס באלאנגט פאר אים, און ווייסט נישט ווי זיך צו פירן, איינער וואס ווייסט נישט וויאזוי צו, מען קען עס רופן אסערטן בעלות, איינער ווייסט ווייסט נישט ווי זיך וויאזוי צו נוצן עפעס וואס באלאנגט פאר אים, ממילא איז ער אלעם אין אלעס איז ער א גנב, אזוי ווי איינער עסט אן א ברכה, עסט אן א ברכה זאגט די אייבערשטער האט דיר געגעבן א וועלט ארץ נתן לבני אדם, ס'איז נישט פשט אז ס'איז נישט דיינס, ס'איז נישט פאר דיך צו נוצן, אבער דארפסט וויסן ווי אזוי, די זאך פון א ברכה, גוזל אביו ואמו, גוזל כנסת ישראל, גוזל הקדוש ברוך הוא, ער דארף וויסן ווי אזוי, און אז נישט איז אלעס איז צומישט, ס'איז נישטא קיין באונדעריס, ס'איז נישטא קיין קאנטראל, ממילא איז איז ער א עבד צו יעדע, יעדע יעדע יעדע פרעה וואס וועט זיך אויפשטיין וועט אים מאכן פאר א עבד. און וואס קען זיין די סאלושען פון דעם? דער אריז"ל זאגט אז ס'נישט די אידן האבן וואס גארנישט געהאט גארנישט וואס צו טון, רייט? זיי האבן נישט גע'גנב'עט, סאו וואס גייען זיי טון? זיי דארפן נאר מקבל זיין אויף זיך, זיי האבן געהערט די מצוה די פרשת משפטים, האבן זיי געזאגט אויף דעם נעשה ונשמע, יא? און דאס איז שוין געווען גענוג אז זיי זאלן הייסן אז זיי זענען נישט מער קיין גנבים. עס שטימט זייער גוט דאס וואס זיי זאגן, ווייל די פראבלעם דא, די שורש פראבלעם איז נישט אז דו האסט גע'גנב'ט, האסט גע'גנב'ט, דארפסטו צוריקצאלן, דאס איז דאך פשוט. די שורש פראבלעם איז אז דו ווייסט נישט וואס מיינט דיך. ווען די אידן הערן עבדי הם, אז דאס איז דאך זייער קבלה, זייער קבלה זאגט אז זיי זענען מקבל, אז זיי זענען מקבל עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז ער ווייסט נישט ווער דער באלאנגט פאר זיך, אפשר איז דא עפעס א קליין אופן וואס ער טוט עס, דאס איז שוין, נעמט אים ארויס מכלל חטא הגזילה פון אדם הראשון, וואס איינער וואס האט נישט קיין גארנישט וואס איז זיך, און ממילא איז ער א גנב. און דאס איז א פראקטישע זאך, לפי דרכינו, ס'דא אסאך סיסטעמס וואס ווילן אונז בא'גנב'ענען, און זיי זענען וואס זיי זענען. אבער אז דא עפעס וואס איך בין יא, אז א מענטש איז שולט אויף זיין אייגענע גוף, א מענטש איז שולט אויף זיין אייגענע קינדער, ערגעץ ווי איז ער דער מלך, ערגעץ ווי איז ער עבדי הם ולא עבדים לעבדים. און וויפיל ער טוט דאס, נישט ער שלאגט זיך מיט א צווייטן, דאס איז א אנדערע לעוול, וואס משה דארף טון, וואס די כלל דארף טון, ס'איז נאך א גאנצע מען דארף פרעגן יתרו פאר דעם. אבער וואס ער טוט פאר זיך איז נאר אז ער איז מתנהג מיט מה שתחת בעלותו כבעל. ער איז אז ער איז אז ער איז וואס ער איז סיי אויף זיין אפילו אויף זיין אייגענע גוף אדער אויף זיין אייגענע מחשבות יא א מענטש'ס מחשבות איין זאך וואס באלאנגט פאר אים קען נישט לאזן א צווייטער זאל דיך זאגן וואס צו טראכטן וואס צו פילן וואס צו טון און זאל זאכן זיין אין זיין משפחה ווי פיל ער איז ער איז דער שולט אויף דעם איז דארף ער זיין דארף ער דאס טון און דאס איז דער תיקון וואס קען אים ברענגען שפעטער צו פסקה זוהמתם